בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קנ"ז, מ'הייבט אן דף קנ"ו עמוד ב' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, מען מעג אויפשניידן דלועין דאס איז פאמפקינס, דלעת מעג מען אויפשניידן פאר א בהמה א בהמה זאל דאס עסן, און די חידוש פון די משנה איז, אז דער תנא דער תנא קמא דא אין די משנה האלט אז אפילו די דלועין איז געמאכט בעצם פאר מאכל אדם, ס'איז נישט געמאכט געווארן פאר א בהמה, פון דעסטוועגן, מעג מען עס געבן צו עסן פאר א בהמה ס'הייסט נישט קיין מוקצה פארן בהמה, די זעלבע זאך זאגט די משנה ואת הנבילה לפני הכלבים מען מעג אויפשניידן א נבילה א הונט זאל דאס עסן, און די חידוש איז ס'רעדט זיך דא ביי א נבילה וואס האט געלעבט ווען שבת איז אריין, ס'געשטארבן שבת אליין, ס'נישט געווען צוגעגרייט צו עסן פארן הונט, פון דעסוועגן. מעג מען עס געבן שבת פארן הונט צו עסן, פארוואס? ווייל דער תנא קמא אין די משנה, דאס איז כשיטת ר' שמעון, וואס אונז האבן שוין געזען די מחלוקת'ן צווישן ר' שמעון און רבי יהודה ביי הלכות מוקצה, וואס די יסודות'דיגע מחלוקת איז, אז ר' שמעון האלט אז יעדע זאך וואס איז ראוי שבת איז נישט קיין מוקצה, רבי יהודה האלט ס'איז נישט גענוג, רבי יהודה האלט אז כדי א זאך זאל מען מעגן נוצן שבת זאל נישט זיין קיין מוקצה, דארף מען עס ממש מקצה זיין פאר דעם, טאמער מען האט עס נישט מייחד געווען און צוגעגרייט פאר די זאך שבת טאר מען דאס נישט נוצן, איז די תנא קמא דא וואס דאס איז כשיטת ר' שמעון האלט אז די נבילה און די דלועין אפילו מען האט עס נישט צוגעגרייט פארן הונט ווייל די נבילה האט נאך געלעבט און אפילו מען האט נישט צוגעגרייט די דלועין פארן בהמה נאר עס איז געווען געגרייט פאר א מענטש האלט ר' שמעון אז מען מעג זיך באנוצן מיט דעם שבת ווייל ווי נישט ווי ס'איז ראוי למאכל בהמה אבער זאגט די משנה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה גייט דא כשיטתו און ער זאגט, אם לא היתה נבילה מערב שבת, טאמער איז די נבילה נישט געשטארבן פאר שבת, איז פשט איז ס'האט נאך געלעבט ווען שבת איז אריין און ס'נישט געווען געגרייט פאר מאכל בהמה, אסירה, דעמאלטס טאר מען עס נישט געבן צו עסן פאר א הונט, לפי שאינה מן המוכן, ווייל מען האט עס נישט צוגעגרייט פאר דעם, וואס ביי אזא סארט זאך האלט רבי יהודה עס איז מוקצה. זאגט די הייליגע גמרא איתמר, מ'האמיר געלערנט, די גמרא געבט דא א סימן, ער"ל שח"ז, דאס איז די נעמען פון די אמוראים וואס מ'גייט זעהן וואס זיי קריגן זיך טייל פסק'נען ווי רבי יודא און טייל פסק'נען ווי רבי שמעון, זאגט די גמרא אמר עולא, עולא האט געזאגט הלכה כרבי יודא אז די הלכה איז ווי רבי יודא, ווייטער דא איז ארומגערינגלט ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון ווייל באלד וועט מען נאכאמאל זעהן אז שמואל זאגט הלכה כרבי שמעון, זאגט די גמרא ווייטער ואף רב סבר הלכה כרבי יודא, רב האלט אויך אז די הלכה איז ווי רבי יודא, און פון ווי ווייסט מען דאס? מדכרכי דזוזי פון דאס וואס ער האט גע'פסק'נט לגבי מחצלות פונעם שיף, ס'איז געווען אזעלכע מחצלות, אזעלכע מעטס וואס מען פלעגט נוצן אויפן שיף צוצודעקן סחורה, דרב אסר רב האט געהאלטן מען טאר עס נישט רוקן שבת ס'איז מוקצה, פארוואס ווייל ס'איז מיוחד אויף צוצודעקן סחורה במילא אפילו דו ווילסט דיך באנוצן מיט דעם אויף עפעס אנדערש טאר מען דאס נישט נוצן, זעהן מיר ער האלט ווי ר' יודא, ושמואל שרי, שמואל האט עס יא געלאזט נוצן ווייל שמואל האט גע'פסק'נט כשיטת ר' שמעון, ווייטער זאגט די גמרא ואף לוי סבר הלכה כר' יודא, לוי האט אויך געהאלטן הלכה איז ווי ר' יודא ביי מוקצה, ווי זעהט מען דאס כי הא דלוי כי הוו מייתי טריפתא לקמיה ביומא טבא, פאר לוי טאמער מען האט אים געברענגט א ספק טרייפה יום טוב, ס'טייטש יום טוב אז מען האט גע'שחט'ן א בהמה, און מען האט עס געברענגט פאר לוי ווייל ס'איז געווען א שאלה צו ס'איז טרייפה צו נישט, לא הוה חזי לה אלא כי יתיב אקילקליתא, האט ער נישט בודק געווען די טרייפה נאר טאמער ער האט געזעצן ביים אשפה, האט מען געזעצן ביים אשפה, דארט האט ער עס בודק געווען, פארוואס ווייל דארט טאמער ס'וואלט נתברר געווארן אז ס'איז א טריפה וואלט מען עס געקענט איבערלאזן אין אשפה, וואס איז די אויפטו? דאמר ווייל ער האט געזאגט דילמא לא מתכשרא, קען זיין מ'וועט געוואויר ווערן אז דאס איז טאקע א טריפה, ואפילו לכלבים לא חזיא, און טאמער מ'עט געוואויר ווערן דאס איז א טריפה, עט מען עס נישט קענען געבן פאר הונט צו עסן, פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען צוגעגרייט צו געבן פאר א הונט צו עסן, די פלייש האט מען צוגעגרייט אז א מענטש זאל דאס עסן, און ממילא לוי פסק'נט כשיטת רבי יהודה אז טאמער מ'האט עס נישט צוגעגרייט פאר א הונט איז עס מוקצה צו געבן פארן הונט, און פארדעם האט ער דווקא בודק געווען די טריפה ביי א אשפה אין א גארביטש אז טאמער ס'וועט נתברר ווערן ס'איז טריפה זאל מען עס טאקע נישט געבן פארן הונט נאר מ'זאל עס דארט איבערלאזן, ושמואל אמר, שמואל זאגט הלכה כר' שמעון, אז די הלכה איז ווי ר' שמעון, ואף זעירא סבר הלכה כר' שמעון, זעירא האלט אויך אז די הלכה איז ווי ר' שמעון, דתנן, ווי זעט מען דאס, ווייל ס'שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביעא, בהמה שמתה, א בהמה וואס שטארבט יום טוב, לא יזיזנה ממקומה, טאר מען עס נישט רוקן פון פלאץ, פארוואס? ווייל ס'איז מוקצה. ותרגמה זעירא, און זעירא האט מפרש געווען אז די משנה רעדט זיך דווקא בבהמת קדשים, א בהמה פון קדשים, וואס ווען א בהמה פון קדשים שטארבט, איז עס טאקע נישט ראוי אויף גארנישט אפילו נישט פאר א הונט, אבל חולין, אבער א חולין'דיגע בהמה וואס איז געשטארבן, שפיר דמי דא זאגט זעירא, מען מעג אוודאי רוקן יום טוב, פארוואס ווייל ס'איז נישט קיין מוקצה מען קען עס געבן פאר א הונט, וואס דאס איז כשיטת ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט יעדע זאך וואס איז ראוי, אפילו ס'איז נישט געווען צוגעגרייט אויף דעם אפילו ס'איז נישט מוכן פאר דעם, מעג מען דאס רוקן ס'איז נישט קיין מוקצה. זאגט די גמרא ואף ר' יוחנן אמר הלכה כר' שמעון, ר' יוחנן האלט אויך אז די הלכה איז ווי ר' שמעון, פרעגט די גמרא, ומי אמר ר' יוחנן הכי, קען דען זיין אז ר' יוחנן האלט הלכה איז ווי ר' שמעון, והאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט דאך געזאגט, ס'איז באקאנט אז רבי יוחנן האט געזאגט הלכה כסתם משנה, אז ווי ס'דא א סתם משנה איז די הלכה ווי די סתם משנה, ותנן, און מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביעא, אין מבקעין עצים מן הקורות, מען טאר נישט צוהאקן העלצער פון באלקענעס, וואס טייטש טאמער א מענטש האט צוגעגרייט העלצער אויף צו בויען א בנין, באלקענעס, טאר מען נישט נוצן די העלצער און עס צוהאקן אויף אנצוצינדן א פייער, וואס דאס איז נישט די עיקר חידוש נישט פון דא איז די ראיה, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, ס'טייטש די צווייטע זאך וואס די משנה זאגט איז, אז אפילו נישט באלקענעס וואס מ'האט צוגעגרייט פאר א בנין, וואס באלקענעס וואס מ'גרייט עס צו פאר א בנין איז מוקצה מחמת חסרון כיס, ס'איז גאר טייער, ס'איז געמאכט פארן בנין, אבער פון דעסוועגן זאגט די משנה לאו דווקא אזעלכע סארט באלקענעס, נאר אפילו א אלטע באלקן וואס האט זיך צובראכן יום טוב, טארסט עס נישט נוצן אויף אנצינדן א פייער, אזוי זאגט די משנה בסתם, אן קיין נאמען פון קיין מאן דאמר. יעצט. ווי וועם גייט די משנה? די משנה גייט כשיטת רבי יהודה, פארוואס ווייל לויט רבי שמעון איז נישטא קיין שום פראבלעם צו נוצן א באלקן וואס האט זיך צובראכן יום טוב ווייל ס'איז דאך ראוי אויף אנצינדן א פייער, רבי יהודה האלט אז מ'טאר נישט פארוואס ווייל מ'האט עס נישט צוגעגרייט אויף דעם, על כל פנים האמער דאך דא א סתם משנה וואס לערנט ווי רבי יהודה און רבי יוחנן האט געזאגט הלכה כסתם משנה און וויאזוי קען רבי יוחנן זאגן אז הלכה כרבי שמעון? ענטפערט די גמרא רבי יוחנן ההיא כרבי יוסי בר יהודה מתני לה, רבי יוחנן האלט טאקע נישט אז דאס איז א סתם משנה, נאר ער האט געלערנט אז די משנה איז כשיטת רבי יוסי בר יהודה, וואס טייטש רבי יוחנן האט געהאלטן אז די משנה ענדיגט מיט די ווערטער דברי רבי יוסי בר יהודה, וואס טייטש ס'איז נישט קיין סתם משנה, און אז ס'איז נישט קיין סתם משנה קען מען נישט פרעגן קיין קשיא אויף רבי יוחנן, רבי יוחנן קען ווייטער האלטן אז הלכה כר' שמעון, פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא, תא שמע, מ'האמיר געלערנט א אנדערע משנה אין ביעא, די משנה זאגט דארט מתחילין בערימת התבן אבל לא בעצים שבמוקצה אז א מענטש וויל אנצינדן א פייער יום טוב מעג ער נעמען פון שטרוי וואס ליגט אין א הויפן פון שטרוי ערימת התבן דאס איז א הויפן פון שטרוי אבער נישט פון העלצער וואס ליגט אינעם מוקצה, מוקצה דאס איז א פלאץ אונטער די שטוב פלעגט מען דארט האלטן זאכן אויף א לאנגע צייט איז פון דארט טאר מען נישט נעמען קיין האלץ פארוואס ווייל היות וואס די האלץ האט מען מקצה געווען מ'האט עס אוועקגעלייגט אויף די ווינטער, פארדעם אז דער מענטש האט נישט אינזינען געהאט דאס צו נוצן יום טוב איז דאס מוקצה, מה שאין כן די שטרוי, די תבן, וואס די תבן איז יא געמאכט אויף צו נוצן, און נאך מער ווי רש"י איז מסביר די תבן איז געמאכט אויף צו פארברענען גאר, נישט אפילו צו געבן צו עסן פאר א בהמה ווייל ס'פארשימלט, פארדעם פון דעם מעג מען יא נוצן אויף אנצינדן א פייער, אבער על כל פנים זעהן מיר דער משנה גייט כשיטת רבי יהודה, ווייל דער משנה לאזט נישט נוצן די עצים שבמוקצה, די האלץ פון אונטערן שטוב אויף אנצינדן א פייער, ווייל מען האט עס נישט צוגעגרייט אויף צו מאכן א פייער יעצט יום טוב, ענטפערט די גמרא, התם בארזי ואשוחי, דמוקצה מחמת חסרון כיס, ס'רעדט זיך טאקע נישט פון געהעריגע העלצער, ס'רעדט זיך פון עצי ארז און עצי אשוח, רש"י זאגט ארז דאס איז א זכר ואשוחי איז א נקבה צוויי מינע ביימער, על כל פנים די העלצער זענען זייער טייער, וואס דאס איז מוקצה מחמת חסרון כיס, דמוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו ר' שמעון מודה, אפילו ר' שמעון איז מודה אז מוקצה מחמת חסרון כיס איז מוקצה, און פארדעם זאגט די משנה מ'טאר עס נישט נוצן, און במילא האמער ווייטער נישט קיין סתם משנה וואס פסק'נט ווי ר' יהודה, קען מען ווייטער זאגן אז ר' יוחנן פסק'נט ווי ר' שמעון, פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא, תא שמע פון א משנה אין ביעא, די משנה זאגט אין ביעא, אין משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ושוחטין את הבייתות, אז מען טאר נישט שעכטן בהמות וואס פאשענען ווייט פון שטוב, מדבריות דאס איז געווען אזעלכע בהמות מען פלעגט זיי אוועקשיקן פאר א לאנגע צייט פון שטוב פאשען אינדרויסן פון שטאט אין די פעלדער, און בייתות דאס איז בהמות וואס פאשען ביים מענטש אין שטוב, על כל פנים די משנה זאגט דארט אז מען טאר נישט שעכטן די בהמות וואס שפאצירן אוועק, פארוואס ווייל פאר יום טוב האט דער מענטש נישט גע'חלומ'ט ער וועט שעכטן די בהמה ער האט געמיינט ס'איז זייער ווייט, נאר א בהמה וואס איז ממש אין שטוב וואס די מענטש האט געטראכט ער וועט אפשר דאס שעכטן יום טוב דאס מעג מען שעכטן, על כל פנים דאס איז כשיטת רבי יהודה און ס'איז א סתם משנה ווייל נאר רבי יהודה האלט אז מען טאר נישט שעכטן מדבריות, רבי שמעון וועט אוודאי האלטן מען מעג אויך שעכטן מדבריות פארוואס ווייל ס'איז ראוי צו עסן, ענטפערט די גמרא רבי יוחנן סתמא אחרינא אשכח, וואס טייטש רבי יוחנן האט געטראפן אן אנדערע משנה וואס איז אויך א סתם משנה וואס פסקנ'ט כשיטת ר' שמעון, און ממילא אז ס'איז דא א אנדערע משנה סתם משנה וואס פסקנ'ט כר' שמעון, איז אפילו אז מ'האט טאקע געטראפן א סתם משנה וואס פסקנ'ט ווי רבי יהודה, רבי יוחנן האט געפסקנ'ט ווי די אנדערע סתם משנה וואס פסקנ'ט ווי ר' שמעון, וועלכע אנדערע סתם משנה? שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין דף קמג, בית שמאי אומרים, מגביהין מעל השולחן עצמות וקליפין, אז מ'מעג אראפנעמען ביינער און שאלאכץ פונעם טיש און ס'איז נישט קיין מוקצה, ובית הלל אומרים מסלק את הטבלא כולה, בית הלל זאגן אז מען טאר נישט צורירן די שמוץ וואס ליגט אויפן טיש ווייל ס'איז יא מוקצה, נאר וואס דען מען דארף נעמען די גאנצע טיש ומנערה און אזוי שאקלט מען אפ די אלע שמוץ פון דעם ואמר רב נחמן, רב נחמן האט דארט מסביר געווען אויף די משנה אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כרבי שמעון אז פארקערט מען דארף אויסדרייען די משנה אז בית שמאי האלט כשיטת רבי יהודה פאר דעם טאר מען נישט אראפ נעמען די שאלאכץ פון טיש פארוואס ווייל ס'איז מוקצה און טאקע נאר לויט רבי יהודה פארוואס נאר לויט רבי יהודה הייסט עס מוקצה ווייל לויט רבי יהודה איז יעדע זאך וואס מען האט נישט צוגעגרייט פאר דעם איז מוקצה, די שאלאכץ האט מען נישט צוגעגרייט אויף צו געבן צו עסן פאר א בהמה, מען האט עס אינגאנצן נישט צוגעגרייט אויף גארנישט און ממילא איז עס מוקצה, מה שאין כן דער בית הלל, בית הלל האלט אז מען מעג יא צורירן די שאלאכץ ווייל ס'איז ראוי למאכל בהמה אפילו מען האט עס נישט צוגעגרייט אויף דעם, און בית הלל האלט כשיטת רבי שמעון. יעצט, דער דין אז א סתם משנה הלכה כסתם משנה, דאס איז סיי ביי א סתם משנה, און סיי ביי א משנה וואס דער בית הלל האט דארט א שיטה, ווייל בית הלל'ס שיטה איז אזוי ווי א סתם משנה, די הלכה איז אלעמאל כשיטת בית הלל. און ממילא ר' יוחנן האט דא א משנה ווי דער בית הלל פסק'נט כשיטת ר' שמעון, פארדעם אפילו ס'דא א צווייטע משנה וואס פסק'נט כשיטת ר' יהודה האט ר' יוחנן אנגענומען ווי די משנה און פארדעם האלט ר' יוחנן אז די הלכה איז כשיטת ר' שמעון. זאגט יעצט די גמרא למעשה האבן מיר געהאט אסאך מחלוקת'ן צווישן ר' יהודה און ר' שמעון משך די גאנצע מסכתא, אונז האבן מיר געהאט א מחלוקת לענין מוקצה מחמת מיאוס, רבי יהודה האלט ס'איז דא מוקצה מחמת מיאוס, און רבי שמעון האלט ס'איז נישט דא מוקצה מחמת מיאוס, אונז האבן מיר געהאט א מחלוקת לגבי מוקצה מחמת איסור, וואס רבי יהודה האלט ס'איז מוקצה רבי שמעון האלט ס'איז נישט קיין מוקצה, אונז האבן מיר געהאט א מחלוקת ביי נולד, וואס רבי יהודה האלט ס'איז מוקצה רבי שמעון האלט ס'איז נישט קיין מוקצה, און אונז האבן מיר געהאט די מחלוקת מ'האט יעצט געזען אז א זאך וואס מ'האט נישט צוגעגרייט אויף דעם האלט רבי יהודה אז ס'איז מוקצה און רבי שמעון האלט ס'איז נישט קיין מוקצה, יעצט זאגט אונז די גמרא אויספסק'ענען ביי יעדע זאך ווי וועמען די הלכה זאגט די גמרא פליגי בה רב אחא ורבינא, ס'איז דא א מחלוקת רב אחא רבינא, חד אמר איינער זאגט בכל השבת כולה, ביי אלע הלכות שבת הלכה כר' שמעון, לבר ממוקצה מחמת מיאוס, חוץ מוקצה מחמת מיאוס, דאס איז די הלכה ווי רבי יהודה, און די מפרשים רעדן שוין אויס אז נישט נאר מוקצה מחמת מיאוס, נאר אויכעט מוקצה מחמת איסור, ביידע, ווייל מוקצה מחמת איסור איז הארבער פון מוקצה מחמת מיאוס, וואס טייטש איבעראל די הלכה ווי ר' שמעון ביי אלע מחלוקת'ן, חוץ מוקצה מחמת מיאוס און מוקצה מחמת איסור, און די גמרא רעדט אויס וואס איז דאס מוקצה מחמת מיאוס ומאי ניהו, נר ישן, א אלטע לעכט וואס איז פארמיאוסט, ס'איז עקלדיג, קיינער נוצט עס נישט אויף אנדערע זאכן, דארט איז די הלכה ווי רבי יהודה, אבער ביי אלע אנדערע מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי שמעון, איז די הלכה ווי רבי שמעון. וחד אמר, און די אנדערע וואס טייטש אדער רב אחא אדער רבינא זאגט אז במוקצה מחמת מיאוס נמי הלכה כרבי שמעון, אויך ביי דעם אלטע לעכט איז אויך די הלכה ווי רבי שמעון אז ס'איז נישט קיין מוקצה, לבר ממוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת איסור דאס איז שוין אזוי הארב, דארט איז יא די מחלוקת אין רבי יהודה אז ס'איז מוקצה ומאי ניהו וואס איז דאס מוקצה מחמת איסור, רעדט די גמרא אויס נר שהדליקו בה באותה שבת, א לעכט וואס מ'האט אנגעצינדן די שבת און ס'האט זיך פארלאשן, טאר מען דאס נישט רוקן ס'איז מוקצה כשיטת רבי יהודה, זאגט אבער די גמרא, אבל מוקצה מחמת חסרון כיס, אפילו ר' שמעון מודה, ביי מוקצה מחמת חסרון כיס איז ר' שמעון אויך מודה אז ס'איז מוקצה אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, און די גמרא ברענגט א ראיה דערצו, דתנן, ווייל מ'האט געלערנט אין א משנה און די משנה זאגט דף קכ"ג עמוד ב', כל הכלים ניטלין בשבת, אלע כלים מעג מען רוקן שבת חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה, חוץ די גרויסע זעג און די אייזן וואס מען נוצט אויף אויפצואקערן א ערד וואס דאס איז מוקצה מחמת חסרון כיס, דאס טאר מען נישט רוקן שבת, אבער אלע אנדערע כלים מעג מען יא, וואס טייטש אלע אנדערע כלים? ליגט אוודאי אין דעם מוקצה מחמת איסור אויך, פשט ווער לערנט די משנה? ר' שמעון, פון דעסט וועגן האלט ער אז מוקצה מחמת חסרון כיס איז מוקצה, זעהן מיר אז ר' שמעון איז מודה צו מוקצה מחמת חסרון כיס, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מפירין נדרים בשבת, מען מעג מפר זיין א נדר שבת, א נדר אז א מענטש מאכט א נדר קען ער גיין שואל זיין אויף דעם, ער קען גיין צו דריי חכמים זאלן עס מתיר נדר זיין, און א פרוי וואס מאכט א נדר, איז דא א זאך וואס טייטש הפרה, איר מאן אדער איר טאטע קענען עס מפר זיין, און דאס זאגט די משנה אז א פרוי וואס האט געמאכט א נדר, מעג איר מאן אדער איר טאטע מפר זיין די נדר שבת, וואס איז די פראבלעם? פארוואס זאל מען זאגן אז נישט? איז דא צוויי דעות אין די מפרשים, טייל זאגן אלץ טרחה, און טייל זאגן אלץ ממצוא חפצך, אזוי ווי מען טאר נישט רעדן קיין ביזנעס, טאר מען אויך נישט מפר זיין נדרים, אבער על כל פנים, דאס מעג מען יא, ווען א פרוי מאכט א נדר און די גמרא וועט מסביר זיין פארוואס, ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת, און די זעלבע זאך זאגט די משנה, דא רעדט מען נישט פון א מאן אדער פון א טאטע, נאר יעדע נדר מעג מען גיין מאטער נדר זיין, טאמער ס'איז לצורך שבת, למשל א מענטש מאכט א נדר ער גייט נישט עסן קיין סעודה שבת, קען עס גיין מתיר נדר זיין שבת. זאגט די משנה ווייטער, ופוקקין את המאור, מען מעג פארשטאפן א פענסטער, ס'איז נישט דא קיין פראבלעם אפילו מען מאכט אן אוהל ארעי מעג מען דאס טון, פארוואס? ווייל די משנה גייט כשיטת חכמים, וואס אונז האבן געזען א מחלוקת צווישן ר' לעזער און די חכמים צו מ'מעג עס טון צו נישט, די משנה איז כשיטת חכמים, און די זעלבע זאך זאגט די משנה ומודדין את המטלית, טאמער איינער האט א שמאטע, וואס איז א ספק צו ס'איז טמא צו נישט, מעג מען דאס מעסטן שבת, סתם אזוי האבן מיר געזען טאר מען נישט מעסטן שבת, ווייל ס'איז א טרחה, דאס מעג מען יא, ביי וואסערע ציור רעדט זיך דא, למשל, די דין איז אז א בגד וואס איז ווייניגער ווי ג' אצבעות על ג' אצבעות איז נישט מטמא, יעצט טאמער איינער האט עפעס א שמאטע וואס האט צוגערירט א מת, וואס טייטש עס איז טמא, יעצט רירט עס צו טהרות, און די שאלה איז צו עס האט מטמא געווען די טהרות צו נישט, ווענדט זיך צו עס איז גענוג גרויס צו נישט די שמאטע, און ממילא מעג מען עס מעסטן שבת צו וויסן צו עס האט מטמא געווען די טהרות צו נישט, דאס איז די צווייטע זאך וואס די משנה זאגט אונז, און די דריטע זאך זאגט אונז די משנה, ומודדין את המקווה, מען מעג אפמעסטן א מקווה זען צו עס איז א כשר'ע מקווה צו נישט, צו עס איז גענוג טיף צו נישט, און די גמרא פארציילט אונז, ומעשה בימי אביו של ר' צדוק, ובימי אבא שאול בן בטנית שפקקו את המאור בטפיח, זיי האבן צוגעשטאפט א פענסטער מיט א כלי חרס, וקשרו את המקידה בגמי, און זיי האבן פארשטאפט א לאך אין א כלי חרס מיט א שטיקל גמי, לידע אם יש בגיגית פותח טפח אם לאו, צו וויסן צו ס'איז דא א לעכעל א טפח צו נישט, אונז זעמיר נישט מסביר יעצט די ווערטער, מ'עט זען אין די גמרא פונקט וואס דאס מיינט, אבער על כל פנים, די מעשה דארט איז געווען אז זיי האבן געטון געוויסע פעולות, ומדבריהם למדנו, און פון דאס וואס מען האט געזען וואס זיי האבן געטון, האט מען זיך געלערנט אז קודם כל שפוקקין, אז מען מעג טאקע פארמאכן א פענסטער אזוי ווי מען האט פריערט געזען ווייל הלכה ווי די חכמים, די צווייטע זאך וואס מען האט געזען פון זייערע מעשים אז ומודדין, מען מעג אפמעסטן עפעס ווען ס'איז לצורך מצוה, למשל א צורך פון א מקווה, אדער לצורך צו וויסן צו די טהרות זענען טמא צו נישט, און די דריטע זאך וואס מען האט געקענט זען פון זייערע מעשים אז וקושרין מען מעג צוקניפן א קשר שאינו של קיימא לצורך מצוה, בשבת, מען מעג עס טון שבת, די דריי זאכן האט מען געזען פון זייער מעשים, און מ'עט זען אין די גמרא פונקט וואס איז געווען דארט די מעשה. זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט צו וויסן פשט אין משנה, די שאלה איז אזוי, צי זאגט מען, הפרה בין לצורך ובין שלא לצורך, אז ווען א פרוי מאכט א נדר, מעג איר מאן מפר נדר זיין, סיי צו ס'איז לצורך שבת, און סיי טאמער ס'האט גארנישט צו טון מיט שבת, אלעמאל מעג מען מפר נדר זיין, ושאלה, ווען ס'קומט צו מתיר נדר זיין, מתיר נדר זיין דאס איז דווקא לצורך אין, שלא לצורך לא, דעמאלטס דאס איז נאר לצורך, ומשום הכי קא מפלגינן מהדדי, פארדעם האט די משנה צוטיילט די צוויי דינים, אזוי ווי שטייט אין משנה מפירין נדרים בשבת, ונשאלין נדרים שהן לצורך שבת, ס'איז טאקע זייער מדויק, מפירין מפר נדר זיין מעג מען אלעמאל, שאלת נדר, ס'טייטש מתיר נדר זיין, דאס מעג מען נאר לצורך, דאס איז איין צד פון די בעיא, או דילמא, אדער אפשר ניין, הפרה נמי לצורך אין שלא לצורך לא, הפרה איז אויכעט סיי לצורך און סיי שלא לצורך, איי פארוואס טיילט אפ די משנה, פארוואס צוטיילט די משנה, די משנה קודם זאגט מפירין נדרים בשבת און נאכדעם נשאלין לצורך שבת, דאס איז פארוואס ווייל והא דקא פליג להו מהדדי הוא משום דהפרה אין צריך בית דין ושאלה צריכה בית דין ווייל טעכניש ס'איז צוויי אנדערע זאכן פאר א הפרה דארף נישט קיין בית דין די מאן און די טאטע אליין איז גענוג צו מתיר נדר זיין דארף מען דריי מענטשן מען דארף האבן א בית דין און פאר דעם איז די משנה צוטיילט די צוויי זאכן אבער נישט פשט ווייל זיי האבן אנדערע דינים יעצט וואס איז בעצם די ספק דא? די ספק איז אזוי, בעצם א מאן קען נאר מפר נדר זיין פון זיין פרוי, די זעלבע זאך א טאטע פאר א טאכטער, נאר די טאג וואס ער האט געהערט די נדר, די נעקסטע טאג קען ער שוין נישט טון אזוי שטייט אין פסוק ביום שמעו, נאר די טאג וואס ער האט עס געהערט. יעצט אזוי, בעצם איז דא א מחלוקת, וואס מיינט אז ער מעג מפר נדר זיין די טאג וואס ער האט עס געהערט? איין מאן דאמר זאגט אז ער מעג נאר מפר נדר זיין יענע טאג, למשל ער האט געהערט די נדר זונטאג, נאר זונטאג מעג ער מפר נדר זיין, ס'קומט ביינאכט, טאר ער מער נישט מפר נדר זיין. וואס טייטש, אפילו ער האט געהערט א מינוט פאר ס'איז געווארן טונקל, האט ער טאקע נאר א מינוט מפר נדר צו זיין. א צווייטע מאן דאמר זאגט ניין, אז מפר נדר זיין קען מען, וואס טייטש ביום שמעו מיינט אין די פֿיר און צוואַנציק שעה, ער האט פֿיר און צוואַנציק שעה פון ווען ער הערט די נדר, דאס מפר נדר צו זיין. און ממילא בעצם דאס איז דא די ספק פון די גמרא. אויב מ'זאגט אז די מאן קען נאר מפר נדר זיין די טאג וואס ער האט געהערט, נישט פֿיר און צוואַנציק שעה, אויב אזוי, ער הערט זיין פרוי האט געמאכט א נדר שבת, און נישט קיין חילוק צו ס'איז לצורך שבת, שלא לצורך שבת, אלעמאל מעג ער מפר נדר זיין, ווייל טאמער ס'וועט ווערן מוצאי שבת וועט ער מער נישט קענען. מה שאין כן, טאמער מ'זאגט אז א מאן קען מפר נדר זיין גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה, קען ער מפר נדר זיין מוצאי שבת אויכעט, דעמאלטס וועט מען גורס זיין אז דער מאן קען מפר נדר זיין אויכעט נאר לצורך שבת. על כל פנים איז די גמרא פושט די ספק, תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען, דתני זוטי דבי רב פפא זוטי האט פארגעלערנט פאר רב פפא ביי רב פפא אין בית מדרש די ברייתא, די ברייתא זאגט קלאר, מפירין נדרים בשבת לצורך השבת איז משמע לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא, אפילו הפרת נדרים איז אויך נאר לצורך שבת, שלא לצורך שבת נישט, וואס איז טאקע פשטות משמע פון דעם אז דער מאן האט א גאנצע פיר און צוואנציג שעה דאס מפר נדר צו זיין, און מילא יאגט מען זיך נישט דאס מפר נדר צו זיין שבת, טאמער ס'איז נישט לצורך שבת. לישנא אחרינא, ברענגט אונז די גמרא די זעלבע איבעיא, נאר אביסל אנדערש די נוסח, איבעיא להו די איבעיא איז געווען לצורך אתרוייהו קתני, אדער שלא לצורך לא, קען זיין אז לצורך איז סיי אויף מפר זיין סיי אויף מתיר זיין אלעמאל דארף זיין לצורך, אלמא זעהן מיר פון דעם הפרת נדרים מעת לעת, אז הפרת נדרים איז א גאנצע מעת לעת, און פאר דעם היות וואס ס'דא צייט מפר נדר זיין נאך שבת, פאר דעם מעג מען נאר מפר נדר זיין א נדר וואס איז לצורך, או דילמא אדער אפשר ניין, כי קתני לצורך אשאלה הוא דקתני דווקא מתיר נדר זיין דאס איז דווקא לצורך אבל הפרת נדרים מפר נדר זיין פאר א מאן איז אפילו שלא לצורך אפילו ווען ס'איז נישט לצורך שבת מעג די מאן מפר נדר זיין אלמא פארוואס ווייל דער מאן דאמר האלט הפרת נדרים כל היום אז מען קען מפר נדר זיין נאר ביז ביינאכט נאכדעם קען מען נישט און פארדעם גייט מען נישט אן לצורך צו נישט ער מעג מפר נדר זיין שבת אויך איז די גמרא פושט די נוסח פון די ספק אויך וואס בעצם די זעלבע ספק תא שמע, דתני רב זוטי דבי רב פפא, מפירין נדרים בשבת לצורך השבת, לצורך השבת אין, שלא לצורך השבת לא, אלמא הפרת נדרים מעת לעת, זעט מען טאקע א ראיה פון דעם, אז הפרת נדרים איז א גאנצע פיר און צוואנציג שעה, פארדעם מעג מען נאר מפר נדר זיין שבת אליין, א זאך וואס איז לצורך שבת. פרעגט אבער די גמרא, אמר רב אשי, פרעגט רב אשי וויאזוי קענסטו זאגן הפרת נדרים איז א מעת לעת, והאנן תנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין נדרים, הפרת נדרים, כל היום, אז מפר נדר זיין קען מען נאר יענע טאג, ויש בדבר להקל ולהחמיר, ס'טייטש מאכט זיך אמאל ס'דא א לאנגע טאג מאכט זיך אמאל א קורצע טאג, כיצד, נדרה ליל שבת, מפר ליל שבת ויום שבת עד שתחשך, טאמער די פרוי האט געמאכט א נדר פרייטאג צו נאכט, קען די מאן מפר נדר זיין גאנץ שבת ביז מוצאי שבת, נדרה עם חשיכה, טאמער זי האט געמאכט א נדר ביי שלש סעודות, וואס טייטש, די מאן איז נאר געוואויר געווארן ביי שלש סעודות, מפר עד שלא תחשך, קען דער מאן מפר נדר זיין ביז מוצאי שבת, שאם לא הפר טאמער האט פארפאסט, משחשכה אינו יכול להפר קען ער מער נישט מפר זיין, על כל פנים זעהן מיר קלאר אין די משנה אז ס'איז נישט קיין גאנצע מעת לעת, ענטפערט די גמרא תנאי, ס'איז טאקע א מחלוקת תנאים אזוי ווי מ'האט פריערט אויסגערעדט, דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, הפרת נדרים כל היום, ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר בר' שמעון אמרו מעת לעת, זאגן זיי קלאר אז ס'איז א מעת לעת, זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזעהן ונשאלים לנדרים אז מ'מעג מתיר נדר זיין שבת, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט כשלא היה לו פנאי, או דלמא אפילו היה לו פנאי ווען איז געזאגט געווארן דער היתר מתיר נדר זיין דווקא ווען ער האט נישט געהאט קיין צייט מתיר נדר זיין ערב שבת אדער אפילו ער האט יא געהאט צייט ענפערט די גמרא תא שמע כ'על דיר א ראיה ברענגען דאיזדקיקו ליה רבנן לרב זוטרא בריה דרב זירא די חכמים זענען געגאנגען צו רב זוטרא בריה דרב זירא ושרו ליה לנדריה זיי האבן אים מתיר נדר געווען ואף על גב דהוה ליה פנאי אפילו ער האט געהאט צייט פון פאר שבת זעהן מיר אז מען מעג מתיר נדר זיין אפילו ווען מען האט געהאט צייט דאס צו טוהן פאר שבת. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מען האט געזעהן אין די משנה שפקקו את המאור בטפיח וקשרו את המקידה בגמי די גאנצע מעשה דארט פון די משנה, גייט די גמרא מסביר זיין וואס איז געווען דארט די מעשה, אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, הילקטי קטנה היתה בין שני בתים, ס'איז געווען א קליינע וועגעלע א קליינע פלאץ א דרך צו גיין,

לידע אם יש שם בגיגית פותח טפח אם לאו, דהייני פשט איז אזוי, ווען איינער שטארבט אין אן אוהל איז אלעס וואס ליגט אינעם אוהל איז טמא, דאס ווייסט מען דאס א טומאת אוהל, יעצט וואס איז טאמער ס'איז דא פענסטערס אדער טירן וואס עפענען זיך פון דעם אוהל צו א צווייטע אוהל, צו א צווייטע צימער, גייט די טומאה אריין אינעם צווייטע צימער אויך, חוץ אויב מען פארמאכט די טירן און מען פארמאכט די פענסטערס, דעמאלטס בלייבט עס דארט, יעצט ס'איז דא נאך א דין, טאמער אינעם דאך, העכער די מת, איז דא א לאך ברייט א טפח, דעמאלטס די טומאה פון די מת גייט דורך די לאך און ס'צושפרייט זיך נישט אינעם גאנצן אוהל. וואס איז געווען די מעשה דא? די מעשה פון די משנה איז געווען אזוי, די מת איז געלעגן ווי מ'האט יעצט געזען צווישן צוויי שטיבער, העכער אים, וואס טייטש אויף די דאך צווישן די צוויי שטיבער, איז געווען א פאס, קומט אויס אז די טומאה פון די מת איז ארויף ביז צום פאס, און די זעלבע זאך ס'איז אריין אין די צוויי בנינים פון די צוויי זייטן איז עס אריין אין די פענסטערס, אז, וואס טייטש טאמער די מת וואלט געשטארבן וואלט אלעס טמא געווארן, און מען האט נישט געוואוסט וואס צו טון, מען האט געוואלט מונע זיין דאס, און במילא וואס האט מען געטון? מען האט קודם כל צוגעשטאפט אלע פענסטערס מיט א כלי חרס, כלי חרס איז מפסיק טומאה, איז דאס איז געווען די ערשטע פאטענט וואס מען האט געטון, די צווייטע פאטענט וואס מען האט געטון איז מען האט בודק געווען די פאס אליין, ווייל מען האט געזאגט מען האט געוואלט אראפנעמען נאכדעם וואס מען האט צוגעשטאפט די פענסטערס, מען האט נישט געוואלט זאל בלייבן צוגעשטאפט גאנץ שבת, האט מען געוואלט טרעפן א צווייטע פאטענט אויך, האט מען געמאכט א חשבון אז טאמער ס'איז דא א לאך אין דעם קריגל, ס'איז טאקע געווען א לאך אין די קריגל, אבער טאמער דער לאך איז ברייט א טפח אויף א טפח, איז סתם אזוי נישטא דא קיין טומאת אוהל, און מילא קען מען צוריק עפענען די פענסטערס, און וויאזוי האט מען אפגעמאסטן דער לאך, מען האט גענומען א שטיקל חרס וואס איז געווען ברייט א טפח אויף א טפח, מען האט עס צוגעבינדן צו א שטעקן מיט א שטיקל גמי, מען האט געהויבן דעם שטעקן ביז צום קריגל, מ'האט פרובירט צו דער חרס גייט אריין צו נישט, טאמער ס'גייט אריין איז א סימן ס'דא דא א טפח אויף א טפח, סתם אזוי נישט דא קיין טומאת אוהל דא, טאמער נישט האט מען געוויסט דא טומאת אוהל דארף מען לאזן די פענסטערס פארשטאפט, אבער על כל פנים זעהט מען פון די מעשה אז מ'האט מתיר געווען אזוי צו טון זעהט מען דריי זאכן, קודם כל זעהט מען אז מ'מעג פארשטאפן א פענסטער באופן ארעי אזוי ווי מ'האט פארשטאפט דא די אלע פענסטערס, די צווייטע זאך זעהט מען אז מ'מעג מאכן א קשר שאינו של קיימא לצורך מצוה אזוי ווי דא

אין א פאס פון וואסער, און וקא משח ליה, ער האט געמאסטן די פאס, רבה האט געמאסטן די פאס, אמר ליה האט עולא אים געזאגט, אימר דאמרי רבנן מדידה דמצוה, דלאו מצוה מי אמור, וואס מעסטו די פאס, מען טאר נישט מעסטן סתם אזוי נאר לצורך מצוה אז מען טוט עפעס אויף, ענטפערט די גמרא אמר ליה, האט רבה בר רב הונא געזאגט צו עולא מתעסק בעלמא אנא, איך מעסט עס נישט פאר קיין שום תועלת, ס'טייטש איך זיץ דא, כ'האב נישט צו טון,